מ'האלט די גמרא דף ק"י מ'הייבט אן פינף שורות פון אונטען ק"ט עמוד ב', מ'האט געזעהן אין די פריערדיגע סוגיא די הלכה אז נארמאל א מענטש ברענגט א קרבן איז די כהנים פון יענע משמר זענען מקריב די קרבן און זיי עסן די פלייש פון די קרבן אבער א כהן וואס ברענגט א אייגענע קרבן קען מקריב זיין אפילו ווען ס'איז נישט זיין משמר. זאגט די גמרא תנו רבנן, מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה, וואס איז די מקור אז א כהן וואס ברענגט א אייגענע קרבן, אדער א נדר אדער נדבה, אדער א חובה, א חטאת ואשם, טאמער ס'איז זיין קרבן פון ווי ווייס איך אז ער קען עס מקריב זיין אליינס בכל עת שירצה אפילו ס'איז נישט די זמן פון זיין משמר, תלמוד לומר שטייט א פסוק ובא בכל אוות נפשו

נאכאמאל הגם ס'איז נישט זיין משמר, תלמוד לומר ואיש את קדשיו לו יהיו. פרעגט די גמרא הא כיצד? און די ראשונים זענען מסביר וואס מיינט די גמרא צו פרעגן הא כיצד, אז פשוט ואיש את קדשיו לו יהיו דארף מען נישט האבן אויף די אופן ווי די כהן איז אליין מקריב זיין קרבן, לכאו' דאס איז פשוט טאמער ער איז מקריב זיין קרבן באלאנגט די בשר צו אים, נאר מען דארף האבן די פסוק איש את קדשיו לו יהיו, כיצד אם היה בעל מום, טאמער די כהן וואס ברענגט א קרבן ער איז א בעל מום, און ממילא ער אליין קען נישט מקריב זיין די קרבן ווייל א כהן בעל מום קען נישט טון די עבודה, איז די הלכה איז נותנה לכהן שבאותו משמר, היות ער קען נישט טון די עבודה, קען ער אויך נישט אוועקגעבן די עבודה צו אן אנדערע כהן, ווייל מ'קען נישט אוועקגעבן וואס מ'האט נישט קיין רעכט צו טון אליינס, איז ממילא נותן לכהן שבאותו משמר, די כהן פון יענע משמר ער טוט די עבודה, אבער ועבודתה ועורה שלו, אבער די בשר און די עור דאס געהערט יא צו די כהן, הגם די כהן די בעלים איז א בעל מום, א בעל מום קען נישט מקריב זיין א קרבן ממילא קען ער נישט מאכן א שליח זאל מקריב זיין, אבער א בעל מום קען עסן קדשים ממילא באקומט ער די בשר ועור, און ממילא לערנט די גמרא אז דאס איז די פסוק ואיש את קדשיו לו יהיו איז בכהאי גוונא אפילו ווען ער איז נישט די מקריב, ער איז א בעל מום, אבער וויבאלד ס'איז זיין בהמה קען ער באקומען די בשר ועור. רש"י ברענגט נאך א לשון, די אנדערע גירסא, אז בכהאי גוונא עבודה ועורה איז לאנשי משמר, וויבאלד זיי האבן מקריב געווען ווייל ער קען דאך נישט מקריב זיין ווייל ער איז א בעל מום, ממילא באקומען זיי די בשר ועור, לויט די פשט פרעגט די מהרש"ל איז זייער שווער די לשון הגמרא כיצד, דאס איז נישט קיין ביאור אין איש את קדשיו לו יהיו, פארקערט אין די אופן זאגט מען אז ס'איז נישט לו יהיו, איז לכאורה לויט די גירסא קען מען נישט גורס זיין כיצד. זאגט די ברייתא ווייטער, ואם היה זקן או חולה, טאמער די כהן וואס ברענגט דא די קרבן איז געווען א זקן אדער א חולה, נותנה לכל כהן שירצה, ער קען איבערגעבן די עבודה צו יעדער כהן פאר וועמען ער וויל, ס'מוז נישט זיין דווקא די כהן פון יענע משמר, אבער ועבודתה ועורה לאנשי משמר, די בשר און די עור איז געהערט צו די אנשי משמר. פרעגט די גמרא, האי זקן או חולה היכי דמי? וואס רעדט זיך דא די מצב פון די זקן או חולה, וואס קען ער טון וואס קען ער נישט טון? די גמרא האט פארשטאנען, טאמער ער האט גענוג כח צו טון די עבודה, דעמאלטס האט ער גענוג כח צו עסן אויך, טאמער ער האט נישט גענוג כח צו עסן, קען ער נישט טון די עבודה, איינס איז מיתלא תלוי אין די צווייטע, ממילא וואס איז די שפאלט דא, אז בנוגע די עבודה האט ער רעכט צו געבן צו וועלכע כהן ער וויל, מה שאין כן בנוגע אכילה געהערט עס צו די משמר, פרעגט די גמרא היכי דמי, אי דמצי עביד עבודה, טאמער די כהן איז גענוג שטארק צו טון די עבודה, איז אויב אזוי נעמט אן די גמרא מסתם איז ער גענוג שטארק ער קען עסן אויך, איז אזוי ווי ער קען אוועקגעבן די עבודה צו איזה כהן שירצה, עבודתה ועורה נמי תיהוי דידיה, ס'זאל בלייבן זיינס, פארוואס זאג איך אז די עבודה אז די בשר און די עור געהערט צו די אנשי משמר פארוואס? טאמער ער איז גענוג שטארק אז ער קען עסן, און ער איז די בעל הקרבן זאל ער עס קענען עסן אליינס, אי דלא מצי עביד עבודה אלא מאי נישט גענוג שטארק, איז אויב אזוי אפילו ווען ס'קומט צו די עבודה שליח היכי משוי וויאזוי קען ער מאכן א שליח? יעצט רשי'ס לשון איז לכל כהן שירצה, דהואיל דהוא חזי לעבודה מצי לשוויי שליח, אבער בנוגע די בשר און די עור גייט לאנשי משמר, דכיון דלא חזי לאכילה לא משוי שליח לאכילה. פשוט ווען מען קוקט אויף די רשי, רשי איז משמע אז מען רעדט דא א שליחות'דיגע דין, און ס'גייט מיט די אלגעמיינע כלל, כל מה דאיהו מצי עביד שליח מצי משוי, כל מה דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי משוי. ממילא, טאמער ער איז גענוג שטארק צו טוהן די עבודה, וויבאלד ער וואלט אליין געטוהן די עבודה וואלט ער געמעגט הגם ס'איז נישט זיין משמר, אזוי ווי ס'שטייט ובא בכל אות נפשו ושרת, איז הוא הדין קען ער מאכן א שליח זאל טוהן די עבודה במקומו ס'מוז נישט גיין צו די אנשי משמר. אבער די אכילה וויבאלד ער אליין קען דאך נישט עסן ווייל ער האט נישט גענוג כח, אויב אזוי קען ער נישט מאכן קיין שליח אויף די אכילה אויך נישט. יעצט לכאו' איז דא כמה נקודות וואס איז שווער, קודם כל וואס פאסט בכלל א מושג פון שליחות אויף אכילה? אכילה איז דאך א מידי דבג א זאך וואס מען טוט מיט די גוף, א דבר שבגופו פאסט נישט קיין שליחות. ס'איז סתם א הערה. און נוסף על זה די נודע ביהודה טענה'ט אז די גאנצע כלל פון כל מה דאיהו מצי עביד מצי משוי שליח לא מצי עביד לא מצי משוי שליח איז די פשט א מענטש קען עס נישט טוהן ווייל ס'פעלט אים ס'פעלט אים מצד די עיקר הדין קען ער עס נישט טוהן, למשל איינער וואס איז אינו בתורת גיטין וקידושין, א עבד וואס איז נישט בתורת גיטין וקידושין קען נישט מאכן קען נישט מאכן קיין שליח, קען נישט מאכן קיין שליח ווייל ער ער איז נישט בתורת, אבער א זאך וואס א מענטש בעצם האט ער א שייכות דערצו, נאר עס איז פשוט א טעכנישע פראבלעם, א זקן וחולה ער קען נישט עסן. אדער ער קען נישט טוהן די עבודה ווייל פשוט האט נישט גענוג כוחות, אבער בעצם איז ער א מענטש וואס קען טוהן די עבודה, נישט קיין בעל מום, איז אויב אזוי קען ער מאכן א שליח. און זאגט די נודע ביהודה אין די גמרא לכאורה וואלט אויסגעוויזן נישט אזוי, אז אפילו א מענטש קען נישט טוהן א זאך פשוט מחמת א טעכנישע פראבלעם, ער איז צו אלט, איז דאס אויך א פראבלעם לעומת צו מאכן א שליח. איז זאגט די נודע ביהודה אוודאי דאס איז נישט די פשט דא האט נישט קיין שייכות מיט שליחות, ווייל בכלל ס'איז דאך א ידוע'דיגע גמרא, די גמרא האט א שאלה כהנים צו זענען שלוחי דידן צו שלוחי דרחמנא, אונז נעמען אן זענען שלוחי דרחמנא, איז ממילא דארף איך נישט אנקומען צו א שליחות, אז וויבאלד דער כהן קען מקריב זיין ווען ער וואלט געוואלט, קען ער מאכן א שליח מאכן די הקרבה, ס'איז נישט זיין שליח, ס'איז שלוחי דרחמנא. נאר דא רעדט מען נישט הלכות שליחות. נאר די פשט איז, א כהן וואס קען טוהן די עבודה, וויבאלד ווען ער וואלט געוואלט וואלט ער געקענט טוהן די עבודה, ממילא איז נישט די פשט ער נעמט עס אוועק פון די אנשי משמר, ער איז דאך בארעכטיגט אליין צו טוהן די עבודה, ממילא אויב ער האט א זכות אין די עבודה קען ער איבערגעבן די זכות וואס ער האט צו אן אנדערע כהן, לאו דווקא פון דעם משמר. טאמער ער אליין קען נישט טוהן די עבודה, ממילא וויבאלד ער האט נישט קיין זכות אוועקצונעמען די עבודה פון די אנשי משמר, האט ער נישט קיין רעכט אוועקצוגעבן צו א צווייטע כהן אויך נישט, אבער עס איז נישט קיין שליחות'דיגע דין. על כל פנים, וויל די גמרא וויסן וואס איז פשט דא אין די זקן וחולה וואס זיי קענען מאכן א צווייטע א בר הכי צו טוהן די עבודה אבער נישט אויף די אכילה, זאגט די גמרא אמר רב פפא ס'רעדט זיך שיכול לעשות על ידי הדחק, ער איז א חולה, ער איז א זקן, אבער בשעת הדחק ווען ער מוטשעט זיך קען ער טוהן די עבודה און ער קען עסן, אבער ס'איז א גרויסע נפקא מינה עבודה על ידי הדחק און אכילה על ידי הדחק, עבודה דכי עביד ליה על ידי הדחק, עבודה היא, ומשוי שליח, עבודה אפילו ער טוט עס על ידי הדחק, ער האט זיך געמוטשעט ביז ער האט עס געטוהן, אבער ער האט עס געטוהן, איז דאס א גוטע עבודה, איז סוף כל סוף איז ער בר הכי צו טוהן די עבודה, ממילא וויבאלד ער קען אליין טוהן די עבודה און אוועק נעמען פון די אנשי משמר האט ער א זכות דא אין די עבודה קען ער עס געבן צו וועמען ער וויל, אכילה דכי אכיל על ידי הדחק אכילה גסה היא ואכילה גסה לאו כלום היא, משום הכי עבודתה ועורה לאנשי משמר, הגם ער האט די זעלבע כח צו עסן ווי ער האט צו טוהן די עבודה, אבער וויבאלד ס'איז על ידי הדחק, אכילה על ידי הדחק הייסט נישט קיין אכילה, ווייל למשל איינער עסט אכילה גסה, ער איז אנגעשטאפט און ער עסט, ער קען עסן, בשעת הדחק, ס'האט נישט קיין שם אכילה, איז די זעלבע זאך, א מענטש איז אלט און האט נישט קיין כח און ער שטופט זיך צו עסן, אכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה, ממילא הייסט עס נישט אז ער קען אליין מאכן דא אכילת קדשים. ווען ס'איז נישט זיין משמר ער קען נישט ווייל טאמער ער מאכט אן אכילה איז נישט קיין אכילת קדשים ס'הייסט נישט קיין אכילה איז זעהט מען נישט אז ער האט דא עפעס א זכות אויף אכילה וואס ער קען אוועק געבן פאר א צווייטע זאגט די גמרא ווייטער אמר רב ששת אם היה כהן טמא בקרבן ציבור נותנה לכל מי שירצה דא רעדט מען נישט א כהן וואס ברענגט די אייגענע קרבן א כהן וואס איז א חלק פון די אנשי משמר אבער יעצט האט מען געברענגט א קרבן ציבור איז טאמער די כהן איז געווען א כהן טמא, קען ער אוועקגעבן זיין רעכט צו אן אנדערע כהן. יעצט קודם כל דארף מען פארשטיין, מען רעדט נישט דא וועגן זיין בהמה, ס'איז דאך א קרבן ציבור, איז וויאזוי בכלל ווערט די כהן א בעלים דא, ס'זאל הייסן זיין עבודה? שטייט שוין אין די ראשונים וויבאלד מ'האט געמאכט, דא רעדט מען מ'האט געמאכט א פייס, מ'פלעגט דאך מאכן א פייס, איז ממילא וויבאלד מ'האט געמאכט א פייס, ער האט זוכה געווען אין די פייס, איז דאס זיין עבודה. די פראבלעם איז אבער. ער איז א כהן טמא, איז לכאורה טאמער איז א כהן טמא קען דאך נישט טוהן די עבודה, אויף דעם זאגט די גמרא וויבאלד ס'איז א קרבן ציבור און טומאה דחויה בציבור קומט אויס ער האט יא א רעכט צו טוהן די עבודה, טאמער האט ער רעכט צו טוהן די עבודה קען ער עס אוועק געבן פאר א צווייטער, אבער עבודתה ועורה לאנשי משמר א זכות אכילה האט ער נישט ווייל א כהן וואס איז טמא טאר דאך נישט עסן קיין קדשים, די דין פון טומאה דחויה בציבור איז דווקא כלפי די עבודה נישט כלפי די אכילה, וויבאלד ער האט נישט קיין זכות אכילה ממילא קען ער נישט אוועק געבן די זכות אכילה, איז די זכות אכילה בלייבט פאר די אנשי משמר. פרעגט די גמרא היכי דמי אי דאיכא טהורים טמאים מי מצו עבדי, ער איז נישט די איינציגע כהן דא אין די משמר, איז דער כהן איז טמא, אבער טאמער די אנדערע כהנים אין די משמר זענען טהורים, איז דעמאלטס נישט דא קיין דין פון טומאה דחויה בציבור, טומאה דחויה בציבור איז ווען זיי יעדער איז טמא, אבער טאמער די אנדערע כהנים אין די משמר זענען טהורים, טאר דער טמא נישט טוהן די עבודה, איז ווי אזוי קען ער אוועק געבן די עבודה, ער האט דאך נישט קיין אייגענע זכות צו טוהן די עבודה, אלא מאי אי דליכא טהורים, טאמער ער איז טמא און אלע אנדערע זענען אויכעט טמא, און ממילא איז טומאה דחויה בציבור, אבער עבודתה ועורה לאנשי משמר, וויאזוי זאגט די ברייתא אז בכהאי גוונא וויבאלד ער איז טמא קען דאך נישט עסן די בשר, איז ממילא די בשר און די עור גייען צו די אנשי משמר, וואס הייסט? האסט דאך געזאגט יעצט אז טמאים נינהו די גאנצע משמר זענען טמאים, איז קען דאך קיינער נישט עסן די בשר, וואס מיינט אז מען גיט די בשר צו די אנשי משמר? ס'איז דאך טמאים ולא מצו אכלי. יעצט רש"י'ס לשון איז. אי דאיכא טהורין בההיא משמר, די משמעות פון רש"י איז ווען אין דעם משמר נישט דא קיין טהורין, אפילו אין אנדערע משמרות זענען דא טהורין, איז נאך אלץ דא א דין פון טומאה דחויה בציבור. על כל פנים ענפערט די גמרא אמר רבא אימא לבעלי מומין טהורין שבאותו משמר, אז ס'איז טאקע ער די איינציגער וואס איז טמא אין דעם משמר, די אנדערע זענען נישט טמא, איי זאלן די אנדערע טון די עבודה, זיי קענען נישט ווייל זיי זענען בעלי מומין. א בעל מום קען דאך נישט טוהן די עבודה, ממילא איז ווייטער דא די דין פון טומאה דחויה בציבור, אבער וויבאלד ער קען נישט עסן די בשר גיבט מען עס צו די אנשי משמר, וויאזוי קען די אנשי משמר עסן? ווייל זיי זענען טהורים, זיי זענען בעלי מומין און א בעל מום מעג עסן די קדשים. אמר רב אשי א נייע מימרא, אם היה כהן גדול אונן, די הלכה איז, א נארמאלע כהן, א כהן הדיוט וואס איז א אונן, איז ער פסול לעבודה, אבער א כהן גדול אונן, קען טוהן די עבודה, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל, ער טוט די עבודה. איז אם היה כהן גדול אונן, און ער איז די בעל הקרבן, כהן גדול ברענגט דא א קרבן, און ער איז אן אונן, איז נותנה לכל כהן שירצה, קען ער געבן די רעכט צו טוהן די עבודה צו וועלכע כהן ער וויל, ס'מוז נישט זיין דווקא פון דעם משמר, וויבאלד די כהן גדול אליין קען דאך מקריב זיין, און הגם ער איז א אונן אבער אפילו א אונן קען א כהן גדול ווייטער מקריב זיין ממילא קען ער געבן לכל כהן שירצה אבער ועבודתה ועורה לאנשי משמר ער קען נישט אוועק געבן די זכות אכילה ווייל ער אליין קען אויך נישט עסן ווייל די הלכה פון א אונן איז ער איז מותר בעבודה אבער אכילת קדשים איז ער אויך אסור. פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן וואס איז די חידוש פון רב אשי תנינא אונז האבן דאך שוין געלערנט כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל. און נישט נאר דעם, ואינו חולק לאכול לערב, איך וואלט געמיינט ער קען טאקע נישט עסן היינט ווייל ער איז אן אונן, אבער ביינאכט קען ער דאך עסן, ווייל אנינות לילה, מדאורייתא איז מותר, מדאורייתא איז דווקא דא אנינות ביום, בלילה איז דאך נאר איסור דרבנן, איז אויב אזוי אפשר זאל ער קענען חולק זיין ביום די קדשים כדי צו עסן ביינאכט, זאגט די ברייתא ניין, כהן גדול מקריב אונן אבער ואינו אוכל ואינו חולק לאכול לערב, וויבאלד בייטאג קען ער נישט עסן, קען ער נישט מחלק זיין די קדשים על מנת לאכול לערב, על כל פנים שטייט דאך שוין קלאר די חילוק אז א כהן גדול קען מקריב זיין און נישט עסן, איז פארשטייט זיך אליין אז ער קען מאכן א שליח אויף הקרבה אבער נישט אויף אכילה. וואס איז דער חידוש? זאגט די גמרא ס'איז דא א חידוש, סלקא דעתך אמינא, אז בעצם דאס וואס כהן גדול איז מקריב אונן איז נישט די פשט האט ממש א זכות דא אויף הקרבה, אזוי ווי א נארמאלע כהן וואס איז נישט קיין אונן, ניין, ס'איז א פשוטע קולא, די תורה האט זיך מתחשב געווען בכבודו אז ער קען טון די עבודה, כי חס רחמנא עליה דכהן גדול לקרובי הוא, מען האט אים געלאזט, מען האט רחמנות געהאט, מען האט אים געלאזט מקריב זיין, אבער לשוויי שליח לא, האט נישט ממש א אמת'ע זכות דא ער זאל עס קענען איבערגעבן פאר א צווייטע, אבער לשוויי שליח לא מצי משוי קא משמע לן ניין, א כהן גדול וואס איז א אונן האט די נארמאלע רעכט מקריב צו זיין אזוי ווי ער קען מקריב זיין ווען ער איז נישט קיין אונן און ממילא קען ער אוועקגעבן די זכות לאחר. די נעקסטע משנה גייט דא אויסשמועסן די הלכות פון גזל הגר וואס מען האט געשמועסט אין די פריערדיגע דף, דא האט מען די משנה וואס זאגט דא די עצם הלכה פון גזל הגר. הגוזל את הגר ונשבע לו, ער מאכט א שבועת שקר אז ער האט גארנישט גע'גנב'עט, און נאכדעם מת, די גר איז געשטארבען, און די גזלן איז מודה, הרי זה, איז דאך נארמאל דא דא די דין ווען איינער מאכט א שבועת שקר אויף גזילה דארף ער צאלען קרן חומש ואשם, אבער דא די גר איז דאך געשטארבען און יורשים האט ער נישט צו וועמען גייט מען צאלען, איז די הלכה הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח שנאמר שטייט א פסוק ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם המושב להשם לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יכפר בו עליו חוץ די אשם מוז ער געבען די קרן וחומש צו די כהן. זאגט די משנה, וואס איז היה מעלה את הכסף ואת האשם, די גזלן וויל טוהן תשובה ער ברענגט ארויף די כסף און אשם קיין ירושלים כדי מקריב צו זיין די קרבן און געבן די כסף לכהנים, ומת, אונטערוועגנס איז די כהן געשטארבן, אונטערוועגנס איז די גזלן געשטארבן, און וואס טוט מען דא מיט די געלט וואס ער האט געהאלטן ארויפצוברענגן צו די כהנים, איז די הלכה הכסף ינתן לבניו, מען דארף נישט געבן די כסף צו די כהנים, זיינע קינדער ירש'ענען די געלט, פארוואס? זאגט רש י, הכסף ינתן לבניו של גזלן, דהא זכה ביה ממיתת הגר, דאס האבן מיר אויסגעשמועסט אין די פריערדיגע דף, בעצם אלס די הלכות ממונות שבו, ער איז געווען א גזלן, ער איז געווען מחיוב צו צאלן די גזילה צו די נגזל, אבער איינמאל די נגזל איז געשטארבן און די נגזל האט נישט קיין יורשים, איז די חוב וואס ער האט אז איינער מוז אים אפצאלן א גזילה, איז דאס א חוב וואס איז הפקר, וויבאלד די גזלן האט דאך די געלט ביי זיך אין טאש איז ער דער ערשטע וואס איז זוכה מן ההפקר, איז מצד הלכות ממון בעצם דארף ער גארנישט צאלען, אלא דבעי למיעבד השבה כי היכי דתהוי ליה כפרה אשבועתו וויבאלד ער האט געמאכט א שבועת שקר דארף ער דאך האבען א כפרה און די כפרה איז דווקא על ידי השבה, מען קען נישט מוחל זיין צו זיך אזוי ווי די גמרא האט געשמועסט פריער, מחלוקת רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא, איז אלס די כפרה פון די שבועה מוז ער אפצאלן, אבער יעצט אז ער איז געשטארבן. איז דאך נישט שייך ביי אים קיין כפרה, ער איז דאך געשטארבען, איז דאך נישט קיין בר כפרה, און ממילא איז נישט דא קיין סיבה צו געבען די געלט צו די כהן, איז וועגען דעם גייט די געלט צו זיינע קינדער. איז שטייט דא הכסף ינתן לבניו, והאשם, וואס טוט מען מיט די קרבן אשם, די אשם קען מען דאך אויך נישט מקריב זיין, קודם כל ער איז שוין טויט, האט ער דאך נישט קיין כפרה, און סתם אזוי א אשם שמתו בעליה טאר מען נישט מקריב זיין, איז די הלכה ירעה עד שיסתאב, מען ווארט ביז ס'האט א מום, מען פארקויפט עס וימכר און די געלט וואס מען באקומט פאר די מכירה יפלו דמיו לנדבה, זאגט רש י לקיץ המזבח ווען די מזבח איז ליידיג פון קרבנות פלעגט מען אנפילן מיט קרבן עולות איז די געלט קויפט מען די עולות וואס מען נוצט ווען די מזבח איז ליידיג. זאגט די משנה ווייטער נתן הכסף לאנשי משמר ומת וואס איז טאמער די גנב האט געברענגט די געלט קיין ירושלים ער האט שוין געגעבן די געלט צו די כהנים פון די משמר, און נאכדעם איז ער געשטארבען, נאך נישט געברענגט קיין קרבן אשם, און ער איז געשטארבן. אין היורשים יכולין להוציא מידם, קענען נישט די יורשים זאגען הער אויס, ער האט נישט געהאט די כפרה, ער האט נישט געברענגט די אשם, איך וויל צוריק נעמען די געלט, ניין, שנאמר ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה, איינמאל ער גיבט עס צו די כהן באלאנגט עס שוין צו אים. זאגט די משנה, נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה, עס הייסט אזוי, די הלכה איז, כדי צו האבן די כפרה פון די אשם מוז מען קודם צוריקגעבן די געלט צו די כהנים, פאר מען האט געמאכט השבה אויף די כסף איז נישט דא קיין אשם. יעצט, די בית המקדש איז דאך געווען משמרות, די משמרות זענען געווען איינגעטיילט לויט די משפחות כ"ד משמרות, און די סדר משמרות איז די משפחה פון יהויריב געווען ערשט, און די נעקסטע וואך איז געווען די משפחה פון ידעיה. יעצט, די אמת איז אין די פריערדיגע גמרא האט מען געזען, אז וויבאלד שטייט מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו האט מען געזען די גמרא פריער אז די כסף פון די גזילה גייט צו די כהנים וואס זענען מקריב די אשם איז בעצם וואלט מען געדארפט געבן די געלט צו די זעלבע כהנים וואס זענען מקריב די אשם אויף די זעלבע צייט אבער דא שמועסט מען באופן ווי מען האט נישט געטוהן די לכתחילה'דיגע דין בדיעבד איז עס נישט מעכב איז נתן הכסף ליהויריב ער ברענגט ארויף די געלט און ער גיבט עס צו משפחת יהויריב וואס זייער משמר איז די וואך, ואשם לידעיה, די אשם האט ער געגעבן צו די משמר פון די קומענדיגע וואך צו ידעיה, קומט אויס ער האט קודם געצאלט פאר די אשם, איז יצא, הגם ס'איז נישט געווען די זעלבע כהנים וואס האבן מקריב געווען וואס באקומען די געלט, איז דאס נישט מעכב, אבער טאמער ער האט געברענגט ערשט די אשם ליהויריב, ער האט געגעבן די אשם צו די משמר פון יהויריב, און די כסף האט ער געגעבן צו די נעקסטע וואכעדיגע משמר צו ידעיה, קומט אויס ער האט געגעבן די אשם פאר די כסף, און מען קען דאך נישט מקריב זיין אן אשם פאר מען האט צוגעגעבן די כסף, איז ווענדט זיך, אם קיים האשם, טאמער יהויריב האט נאכנישט מקריב געווען די אשם, ס'לעבט נאך, איז גיט מען איבער די אשם צו די נעקסטע משמר צו ידעיה, יקריבו בני ידעיה, זאלן זיי עס מקריב זיין, ווייל זיי האבן דאך באקומען די געלט, ממילא קענען זיי מקריב זיין. יעצט בעצם וואלט מען געקענט ווארטן ביז יהויריב האט נאכאמאל א משמר און דעמאלטס זאלן זיי מקריב זיין די אשם, פארוואס נעמט מען אוועק די אשם פון יהויריב און מען גיט עס פאר ידעיה, זאגט רש"י ס'איז א קנס וואס מען האט געקנס'עט יהויריב ווייל זיי וואלטן נישט געדארפט נעמען די אשם פאר זיי באקומען די געלט. אבער אם לא, וואס איז טאמער די אשם איז נישט קיים, יהויריב האט שוין מקריב געווען די אשם און נאכדעם האט ידעיה באקומען די געלט, איז אויב אזוי איז די הקרבה נישט געווען קיין גוטע הקרבה, ווייל ס'איז נישט מכפר פאר מ'האט באקומען די השבה, איז יחזור ויביא אשם אחר, האט גזלן נישט קיין ברירה מוז ברענגען נאך א אשם און געבן פאר ידעיה וואס זיי זאלן מקריב זיין נאך ער האט זיי שוין געגעבן די געלט. שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא, טאמער מ'איז משיב די גזל פאר די אשם איז בסדר, אבער הביא אשמו עד שלא הביא גזילו לא יצא, מ'קען נישט ברענגען די אשם פאר די השבת הגזילה. נאך א דין זאגט די משנה, דאס אז מען האט יעצט געלערנט אז די השבה איז מעכב די קרבן, דאס איז דווקא די השבה פון די קרן, אבער נתן את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב לערנט רש"י, די חומש איז נישט מעכב מלהקריב את האשם און טאמער מ'האט נאכנישט געגעבן די חומש קען מען מקריב זיין די אשם און שפעטער געבן די חומש. תנו רבנן, שטייט אין די פסוק אם אין לאיש גואל, האשם המושב לה' לכהן, איז דרש'נט די גמרא אשם זה קרן, וואס מיינט האשם המשב לה'? אשם מיינט מען די קרן, המושב זה חומש, וויאזוי ווייסטו? או אינו אלא אשם זה איל, אפשר אשם מיינט כפשוטו א קרבן אשם? פרעגט די גמרא מאי נפקא מינה, זאגן די ראשונים, סיי ווי סיי, טאמער אפילו אפילו אשם מיינט איל, דעמאלטס מושב מיינט די קרן וחומש, סיי ווי סיי וועט מען וויסן ס'דא דין פון קרן חומש ואשם, איז מאי נפקא מינה צו אשם מיינט איל צו אשם מיינט קרן, סוף כל סוף ווייסט מען אז אלע דריי מוז מען צאלן. זאגט די גמרא ניין, טאמער מען זאגט אז אז אשם מיינט איל, וועט אויסקומען לאפוקי מדרבא, דאמר רבא רבא האט געזאגט א חידוש, אז גזל הגר שהחזירו בלילה, טאמער איינער וויל מקיים זיין השבה פון גזל הגר ביי צוריק געבן די געלט צו כהנים און ער האט עס צוריק געגעבן ביינאכט, לא יצא, איז נישט יוצא די דין פון השבה. החזירו חצאין אויך לא יצא, טאמער מ'גיט נאר צוריק א חלק פון די געלט איז אויך נישט יוצא, מ'קען נישט ברענגען די קרבן. מאי טעמא זאגט רבא, אשם קרייה רחמנא, וויבאלד די תורה דרוקט זיך אויס האשם המושב לה', און האשם מיינט דאך די קרן, די תורה רופט די קרן בלשון אשם, גיט מען עס א דין פון אשם. אזוי ווי אשם, די הלכה איז מ'קען נישט מקריב זיין בלילה און ס'איז נישט נקרב לחצאין, הוא הדין די קרן וואס מ'צאלט צוריק קען מען נישט צאלן ביינאכט און נישט לחצאין. איז ממילא טאמער מען לערנט אז אשם מיינט קרבן אשם און ס'מיינט א איל, האט מען דאך נישט די דרשה פון רבא, און רבא'ס דרשה איז מוכרח אז אשם מיינט קרן, און וויבאלד די תורה רופט קרן בלשון אשם זעהט מען אז עס האט א דין פון קרבן אשם. על כל פנים פירט אויס די ברייתא אז ניין, אשם מיינט נישט איל, ווייל כשהוא אומר מלבד איל הכפורים, הוי אומר אשם זה קרן, עס שטייט דאך שוין איל, מלבד איל הכפורים, איז אשם מיינט די קרן. תניא אידך נאך א ברייתא. אשם זה קרן המושב זה חומש, או אינו אלא אשם זה חומש. אפשר פארקערט, אנשטאט אשם מיינען קרן אפשר מיינט אשם חומש? פרעגט די גמרא ווייטער למאי נפקא מינה, סוף כל סוף ביסטו מחיוב סיי קרן ווי חומש, וואס גייט מיר אן צו אשם הייסט קרן צו אשם הייסט חומש? זאגט די גמרא, ס'נפקא מינה לאפוקי ממתניתין, דתנן, אונז האבן דאך געזען די לעצטע הלכה אין די משנה נתן לו את הקרן ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב, דווקא די נתינה פון די קרן איז מעכב די אשם, אבער די חומש נישט, טאמער דו זאגסט מיר אז אשם מיינט חומש, אדרבה, חומש איז יא מעכב, ווייל וויבאלד ס'שטייט אז חומש ווערט אנגערופן אשם, אשם איז דאך א קרבן וואס איז מעכב, איז די חומש מעכב. זאגט די ברייתא, כשהוא אומר והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו הוי אומר אשם זה קרן, שטייט דאך נאך א פסוק אז מען דארף צוריק געבן די אשם וחמישיתו, זעהט מען אז אשם מיינט נישט חומש, ווייל ס'שטייט אשם וחמישיתו, איז אשם מיינט די קרן. תניא אידך, אשם זה קרן, המושב זה חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר, ס'רעדט זיך וועגן גזל הגר, אז מ'דארף צוריק צאלן צו די כהן די קרן וחומש, וויאזוי ווייסטו? או אינו אלא המושב זה כפל, ובגניבת הגר הכתוב מדבר, אפשר רעדט נישט גזילה, ביי גזילה איז נישט דא קיין כפל, אפשר רעדט מען ביי גניבת הגר, ביי גניבה איז דא כפל, און אשם מיינט. די קרן, און מושב מיינט נישט די חומש, מושב מיינט די כפל, און די תורה זאגט אונז אז טאמער איינער האט גע'גנב'עט פון א גר, מוז ער צאלען די קרן און די כפל צו די כהנים, טאמער די גר איז געשטארבען. תוספות איז מתמי', ווי אזוי קען מען זאגען אז די פסוק מיינט כפל? די פרשה פון גזל הגר וואס מען דארף וואס מען מאכט א שבועה מען דארף צאלען קרן וחומש, דאס רעדט זיך אלץ ווען די גזלן האט מודה געווען, שטייט והתודו, די גאנצע חיוב איז דווקא ווען ער איז מודה, כפל איז מען נישט מחויב ווען ער איז מודה, מודה בקנס פטור, אלא מאי רעדט מען ווען ער האט נישט מודה געווען, עדים זענען געקומען, טאמער אויב אזוי איז נישטא קיין דין פון חומש ואשם, על כל פנים אזוי זאגט די גמרא.

גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא, און הוא הדין החזירו חצאין לא יצא, מאי טעמא? אשם קרייה רחמנא, ווייל די קרן ווערט אנגערופען אשם, האשם המושב לה', ממילא איז עס אזוי ווי א קרבן אשם וואס איז פסול לחצאין און ס'איז פסול בלילה, הוא הדין די תשלימין איז די זעלבע זאך. נאך א מימרא אמר רבא, גזל הגר שאין בו שווה גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן, לא יצא ידי חובתו, אונז זאגן דאך אז א גר שאין לו יורשים מוז מען משיב זיין די גזילה צו די כהנים פון די משמר, טאמער ס'איז דא צופיל כהנים אין די משמר ווען מען גייט צוטיילען די גזל צווישן די אלע כהנים וועט אויסקומען יעדע איינער וועט באקומען פחות משווה פרוטה, האט מען נישט יוצא געווען ידי השבה מאי טעמא דכתיב האשם המושב, א לשון פון השבה עד שיהא השבה לכל כהן וכהן, ס'מוז זיין א שיעור השבה לכל כהן וואס איז א שווה פרוטה, זאגט רש"י וואס זאל מען טון בכהאי גוונא, ומוסיף משלו עוד להשלים, מוז ער מוסיף זיין פון די אייגענע טאש משלים צו זיין א שווה פרוטה לכל אחד, די שיטה ברענגט פון די ראשונים וואס מוטשען זיך דא, טאמער נישט מקיים השבה אן א שווה פרוטה וואס העלפט עס אז ער איז מוסיף פון די אייגענע טאש משלים צו זיין די שווה פרוטה, דאס איז נישט קיין השבת הגזילה, ס'איז סתם א מתנה בעלמא וואס ער גיבט פון זיין טאש, און די השבת הגזילה איז געווען פחות משווה פרוטה, האסט נישט מקיים געווען השבה, וויאזוי העלפט עס משלים צו זיין פון די אייגענע טאש? איז אנדערע ראשונים לערנען טאקע אז אין הכי נמי, ס'איז נישט די פשט אז מ'איז נישט משלים, נאר שטייט דא מ'איז נישט יוצא די דין פון השבה. בעי רבא וואס איז טאמער אין בו למשמרת יהויריב אבער ויש בו למשמרת ידעיה דאס הייסט ער ברענגט די כסף און די משמרת יהויריב איז די וואכעדיגע משמר און ס'דא צופיל כהנים טאמער צו אויסטיילן צו די כהנים וועט זיין פחות משווה פרוטה לכל אחד ער וועט נישט מקיים זיין השבה אבער די נעקסטע וואך די משמרת ידעיה איז דא ווייניגער מענטשן דארט וועט אויסקומען אז ס'דא גענוג פאר יעדע איינע א שווה פרוטה מאי קען מען עס געבן צו משמרת ידעיה צו נישט פרעגט די גמרא היכי דמי אילימא דיהביה לידעיה במשמרת ידעיה, טאמער די שאלה איז אז ס'איז שוין געקומען די וואך פון משמרת ידעיה און מ'גיבט עס זיי, וואס איז די פראבלעם? הא אית ביה, האט מען דאך מקיים געווען די דין פון השבה, ס'איז דאך דא א שווה פרוטה. זאגט די גמרא לא צריכא דיהביה לידעיה במשמרתו דיהויריב, ס'איז די וואך פון יהויריב, טאמער מ'גיבט עס צו יהויריב וועט מען נישט מקיים זיין די שיעור השבה, וויל ער עס געבן צו ידעיה, הגם זייער משמרת איז ערשט די קומענדיגע וואך, מאי, מי אמרינן, כיוון דלאו משמרתו היא, ולא כלום היא, וויבאלד דאס איז נישט זייער משמרת, און די און די געלט מוז מען געבן צו די כהנים פון די משמר, הייסט עס בכלל נישט קיין השבה. או דילמא, כיוון דלא חזי ליה מעיקרא, וויבאלד פון אנפאנג איז דאס נישט עומד פאר יהויריב, ווייל ס'וועט דאך נישט אויסקומען קיין השבה שווה פרוטה, איז ממילא כיוון דלא חזי ליה מעיקרא לידעיה קאי, פון אנהייב איז דאס קלאר אז דאס באלאנגט בעצם צו ידעיה, איז ממילא הגם ס'איז נישט זייער משמר קען מען עס געבן, אין די מאירי שטייט אז די שאלה איז דווקא ידעיה וואס איז די קומענדיגע משמר, ווען ס'איז א אנדערע משמר וואס איז אין דריי וואכן ארום נישט, ס'איז דווקא טאמער ס'איז די נעקסטע וואך, דעמאלטס האט די גמרא געהאט א צד אז ס'העלפט. יעצט אביסל אינטערעסאנט לויט רש י וואס מיינט דאס אז כיוון דלאו וואס מיינט עס כיוון דלא חזי ליה פארוואס איז דאס לא חזי ליה ס'איז יא חזי ליה לויט רש י אז מ'איז משלים פון די אייגענע געלט הייסט עס השבה און דעמאלטס איז עס יא חזי ליה. על ידי הוספה קען מען קען מען צוריק געבן, יש ליישב. זאגט די גמרא ווייטער, תיקו, בעי רבא, כהנים מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר, די הלכה איז דאך, כהנים באקומען דאך די בשר פון די קרבנות, אלע כהנים פון די משמר טיילן זיך צאם יעדע קרבן, וואס איז טאמער איין כהן זאגט צו די צווייטע, ס'קומט יעצט א קרבן חטאת, זאגט ער דו ווייסט וואס, איך בין מוותר מיין חלק דא אין די חטאת, דו נעם עס, די נעקסטע חטאת אדער די נעקסטע אשם וואס קומט וועל איך נעמען דיין חלק, די הלכה איז מ'קען דאס נישט טון, אפילו מ'האט געמאכט אזא אפמאך איז ער נישט משועבד זיך צו האלטן צו די אפמאך, ווייל מ'קען נישט פארקויפן די חלק, ס'איז א ממון גבוה וואס מ'איז זוכה צו עסן אבער מ'איז נישט קיין בעלים צו פארקויפן, איז די שאלה וואס מיט גזל הגר, איינער קומט אריין צו די משמר מיט א גאנצע פעקל געלט, ער איז מקיים השבת הגזילה פון א גר שמת, זאגט איינער פון די כהנים, דו ווייסט וואס איך וועל מוותר זיין מיין חלק אין די גזל הגר צו די יענע כהן, און די נעקסטע גזל הגר וואס קומט אן וועל איך נעמען זיין חלק. האט עס א דין פון בשר קדשים אדער נישט? זאגט די גמרא בעי רבא, כהנים מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר, מי אמרינן? אשם קרייה רחמנא, וויבאלד די תורה רופט אן די קרן בלשון אשם, האשם המושב לה', מה אשם אין חולקין אשם כנגד אשם, אזוי ווי ביי בשר אשם קען מען נישט מחלק זיין פארקויפען איינס פאר די צווייטע, אף גזל הגר אין חולקין גזל הגר כנגד גזל הגר, או דילמא, מ'קען נישט מדמה זיין, גזל הגר ממונא הוא, וויבאלד ס'איז א ממונות'דיגע דין, איז איינמאל זיי באקומען די גזל הגר איז דאס זייערס זיי קענען עס פארקויפן. הדר פשטה למעשה האט רבא פושט געווען אז מען קען נישט ווייל אשם קרייה רחמנא אזוי ווי א אשם קען מען נישט מחלק זיין כנגד אשם הוא הדין גזל הגר איז דעי לשון הגמרא איז דאס געווען א שאלה און רבא האט פושט געווען רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא ער האט עס נישט געלערנט בלשון שאלה און תשובה נאר א לשון פון הלכתא פסיקתא אמר רבא כהנים אין חולקין גזל הגר כנגד גזל הגר מאי טעמא אשם קרייה רחמנא אזוי ווי אשם קען מען נישט מחלק זיין קען מען נישט מחלק זיין גזל הגר. בעי רבא, כהנים בגזל הגר יורשים הוו או מקבלי מתנות הוו? די תורה האט מזכה געווען איינער וואס האט גע'גנב'עט א גר, ס'איז נישט דא קיין יורשים, איז בעצם מעיקר הדין אלס די הלכות ממון שבו האט ער זוכה געווען מן ההפקר, ער דארף דאך אבער טוהן תשובה אויף די שבועת שקר, האט מען געזאגט אז מען מוז עס געבן פאר די כהנים. אבער וואס איז די הגדרה וואס די תורה האט געוואלט ווען די תורה האט געזאגט מען זאל עס געבן צו כהנים? איז עס די פשט די תורה האט געזאגט דער גר האט דאך נישט קיין יורשים, ווען ער וואלט געהאט יורשים וואלטן די יורשים עס באקומען. זאגט די תורה אז די כהנים זענען אזוי ווי זיינע יורשים. איז מען גיט עס צו די מיט די גדר פון א ירושה אדער ניין? די תורה האט געזאגט אז דארפסט האבן א כפרה, די כפרה איז זאלסט געבן א מתנה די מעות גזילה צו די כהן. פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה, וואס גייט מיך אן צו די לומדות איז ירושה צו ס'איז מתנה, סוף כל סוף מוזט עס געבן. זאגט די גמרא ס'כאפט זיך א גרויסע נפקא מינה, כגון שגזל חמץ שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אונז האבן דאך געזען פריער אין די משניות, איינער גנב'עט חמץ און ס'איז עבר עליו הפסח און די חמץ איז בעין, קענסט זאגן הרי שלך לפניך און איז מקיים השבת הגזילה, ווייל דאס איז די חפץ הנגזל, הגם ס'איז נישט ווערד קיין פרוטה. איז לכאורה ווען די גר וואלט געלעבט וואלט די גזלן געקענט צוריק געבן די חמץ, הגם ס'איז גארנישט ווערד, יעצט די גר איז טויט און מ'דארף עס געבן צו די כהנים, איז אי אמרת יורשין הוו טאמער די כהנים די הגדרה איז מען גיט עס צו זיי כאילו זיי זענען די יורשים פון די גר איז אויב אזוי טאמער די גזלן וויל אפצאלען די עצם חמץ שעבר עליו הפסח קען ער עס טוהן היינו האי דירתי מורית ער קען זאגען דאס איז וואס די מוריש האט דאך מוריש געווען דו קומסט דאך מכח הירושה נו איך וואלט עס געקענט צוריק געבן צו די מוריש, צו די גזלן וואלט איך עס געקענט צוריק געבן, און במילא דאס האסטו געירשנט פון די גזלן, די חפצא של חמץ, הגם ס'איז גארנישט ווערט. אבער אי אמרת מקבלי מתנות הוו, די פשט איז, תורה האט געזאגט גיב א מתנה פאר די כהן, דאס הייסט נישט קיין מתנה. מתנה קאמר רחמנא דניתיב להו, תורה וויל מ'זאל געבן א מתנה, א מתנה מיינט א זאך וואס האט א שוויות, והא לא קא יהיב להו מידי דעפרא בעלמא, ער האט אים גארנישט געגעבן, ס'איז דאך סתם עפרא בעלמא. אזוי. איז די גמרא מסביר דא די שאלה, רב זעירא בעי הכי, רב זעירא האט געטענה'ט אז דאס איז נישט קיין נפקא מינה צווישן מתנה און ירושה, ווייל אפילו אן צום צולערנען מקבל מתנה הוה, אפילו מען רופט זיי אן אז זיי זענען מקבלי מתנה, נישט קיין יורשים, אבער הא לא איבעיא לן, דאס איז נישט קיין קלער, אוודאי קען מען זיי געבן די חמץ, דההיא מתנה אמר רחמנא דניתיב להו. וואס האט די תורה געזאגט? די תורה האט געזאגט, דו ווילסט מאכן השבה,

די גנב פון די גר האט געגנב'ט צען בהמות און ער קומט יעצט אפצאלן פאר די כהנים די צען בהמות, שאלה איז צו ס'איז דא א חיוב פאר די כהנים צו געבן מעשר בהמה, פון צען בהמות גיבט מען דאך מעשר בהמה, צו זאג איך מחייבי לאפרושי מינייהו מעשר או לא, טאמער איך זאג יורשין הוו און מ'קוקט זיי אן ווי יורשים, איז די הלכה דאמר מר קנו בתפיסת הבית חייבין, יורשים וואס ירש'נען פון די טאטע צען בהמות פאר די חלוקה, ס'הייסט תפיסת הבית, קוקט מען עס אן כאילו עס איז נאך אלץ ברשות פון די טאטע און זענען מחיוב צו צאלען צו געבן מעשר בהמה, או דילמא מקבלי מתנות הוו, מען קוקט זיי אן ווי די תורה האט געזאגט מען דארף זיי געבען א מתנה, און די הלכה איז ותנן הלקוח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה, איינער וואס קויפט אדער באקומט א מתנה בהמות מוז ער נישט געבן מעשר בהמה, איז דא אויך די הגדרה איז די תורה זאגט אז מען דארף געבן די כהנים מתנה די בהמות, אויב עס איז א מתנה איז נישט דא קיין דין פון מעשר בהמה, מאי, וואס איז די הלכה, איז דאס א ירושה צו א מתנה? תא שמע, שטייט א ברייתא, עשרים וארבע מתנות כהונה ניתנו לאהרן ולבניו, די רבונו של עולם האט מזכה געווען די שבט פון די כהנים מיט כ"ד מתנות כהונה, וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל, ווען די תורה האט אוועקגעשטעלט די דין פון מתנות כהונה, האט די תורה עס אויסגעשריבן מיט א כלל ופרט וכלל, זאגט רש"י שטייט אין פסוק לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה, דאס איז א כלל, נאכדעם רעכנט אויס די תורה די אלע פרטים וזה יהיה לך מקודש הקדשים מן האש די אלע מתנות כהונה, און נאכדעם די תורה נאך א כלל וכל תרומות קדשים. נוסף על זה, חוץ וואס עס איז ניתן בכלל פרט וכלל, איז עס אויך ניתן בברית מלח, שטייט אין פסוק לך ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם ברית מלח, אזוי ווי ברית מלח עולם, אזוי ווי דער אויבערשטער האט געמאכט א ברית מיטן מלח אז ס'ווערט קיינמאל נישט פארפוילט, אזוי אויך די כ ד מתנות כהונה זענען אייביג פאר די כהנים. ממילא דרש'נט מען אזוי, כל המקיימן, יעדער איינער וואס איז מקיים און ער גיבט די כ ד מתנות כהונה, איז כאילו מקיים כלל פרט וכלל, כאילו עס איז מקיים די זאגט רש י די תורה וואס איז געגעבן געווארן צו דרש'נען מכלל פרט וכלל, איז כאילו מקיים געווען כל התורה כולה, וברית מלח, און עס איז כאילו ער האט מקיים געווען כל הקרבנות, וואס על כל קרבנך תקריב מלח, כל העובר עליהם, איינער וואס איז עובר, גיט נישט די כ ד מתנות כהונה, כאילו עובר על כלל פרט וכלל, כאילו ער איז עובר אויף די מצוות התורה, וברית מלח און איז עובר אויף די קרבנות. יעצט רעכנט אויס די ברייתא ואלו הן, דאס זענען די כ ד מתנות כהונה, ס'איז צוטיילט אויף דריי קאטעגאריעס, ס'איז עשר במקדש, ס'איז דא צען פון די מתנות כהונה וואס מ'מוז עסן דווקא אין מקדש בעזרה, און ס'איז ד' ס'דא פיר פון זיי וואס מ'קען עסן אין גאנץ ירושלים תוך חומות ירושלים, און ס'דא נאך צען עשר בגבולים וואס מ'קען עסן די אלע שטעט פון ארץ ישראל אפילו חוץ מירושלים, וואס זענען די עשר במקדש? מ'האט די פלייש פון חטאת בהמה, פון חטאת העוף, אשם ודאי, הגם ס'דא פינף אשמות ס'אלץ נכלל אונטער איין שם, אשם תלוי, זבחי שלמי ציבור וואס מ'ברענגט שבועות, די לוג שמן של מצורע נאך מען האט געגאסן די לוג שמן בכף הכהן, און ער האט עס געשמירט, וואס ס'בלייבט איבער גייט צו די כהנים, די מותר העומר, מ'איז מקריב די מנחת העומר, וואס בלייבט איבער די שיריים נאך די קמיצה גייט צו די כהנים, שתי הלחם פון שבועות, לחם הפנים פון יעדע שבת, ושיירי מנחות אלע מנחות וואס מ'ברענגט און מ'איז קומץ די שיריים גייט צו די כהנים, דאס אלץ מוז מען עסן תוך העזרה.

די צוויי די לחם און די מצה און דאס ווערט גערעכנט פאר איינס זאגט רש י ווען מען מאכט דא די חשבון וועט מען זען אז עס איז דא פינף איז ממילא די איל נזיר מיט די מורם מן התודה איז דומה איינס צו די צווייטע און שלמים איז שוין נכלל אין תודה ועורות קדשים און די עורות פון קדשי קדשים דאס איז אויך א זאך וואס די כהנים באקומען און זיי מוזן עס נוצן אין ירושלים. ועשרה בגבולין, נאך דעם דא נאך צען מתנות כהונה וואס גייט אן בכל ערי ישראל אין ארץ ישראל, דאס איז תרומה וואס די כהן, וואס מען גיבט צו די כהן, תרומת מעשר וואס די לוי גיבט צו די כהן, חלה, ראשית הגז, מתנות מיינט מען זרוע לחיים והקיבה, פדיון הבן דאס איז די חמש סלעים, פדיון פטר חמור וואס איז תפדה בשה, שדה אחוזה וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע סוגיא, איינער איז מקדיש א שדה אחוזה און די גזבר פארקויפט עס צו א לוקח ביובל גייט עס ארויס צו כהנים, שדה חרמים איינער איז מקדיש א שדה א שדה און ער זאגט הרי זה חרם גייט עס צו כהנים, וגזל הגר, די געלט וואס מען דארף צוריק צאלן צו א גר שמת גייט צו די כהנים, זעהט מען קא קרי מיהת מתנה, שמע מינה מקבלי מתנות הוו שמע מינה, איינע פון די כ"ד מתנות כהונה איז גזל הגר, זעהט מען תורה האט עס אנגערופן בלשון מתנה. שטייט אין די משנה נתן את הכסף לאנשי משמר, הגם ער איז געשטארבען נאכדעם, קענען די קינדער נישט ארויס נעמען די געלט, ס'בלייבט ביי די אנשי משמר. אמר אביי שמע מינה, פון דא איז געדרונגען אז כסף מכפר מחצה, מ'וואלט געקענט לערנען ס'איז דא א דין אז די אשם איז מכפר, מען מוז ברענגען די כסף כדי מען זאל קענען ברענגען די אשם וואס זאל מכפר זיין, אבער די כסף בפני עצמו איז נישט קיין מכפר, נו אויב אזוי אי לא מכפר הוה אמינא מהדר ליורשין, וואס עפעס נאך מען האט געגעבן די געלט צו די יורשים און געשטארבן בלייבט די, אנטשולדיגט, וואס עפעס נאך מען האט געגעבן די געלט צו די כהנים און ער איז געשטארבן בלייבט די געלט פאר די כהנים, זאלן די יורשים צוריק נעמען די געלט, מאי טעמא, אדעתא דהכי לא יהב ליה, ער האט דאך נאר געגעבן די געלט ווייל ער האט געוואלט האבן א כפרה, צום סוף איז ער געשטארבן, איז דאך נישט שייך פאר אים צו האבן א כפרה דא, ווייל די אשם קען מען דאך שוין נישט ברענגען לאחר מיתה, ממילא, אדעתא דהכי וואלט ער קיינמאל נישט געגעבן די געלט, איז די גאנצע נתינה געווען בטעות, זאלן זיי צוריק באקומען, נאר אלא מאי איז א ראיה פון דעם אז די כסף איז אויך מכפר במקצת, ס'הייסט די נתינת הכסף איז א חלק פון די כפרה, און די אשם איז א חלק פון די כפרה, איז די חלק פון די כפרה פון נתינת כסף האט ער שוין באקומען ווייל בחייו האט ער צוריקגעגעבן, ממילא קען מען עס נישט צוריקנעמען, ער האט געהאט וואס ער האט געוואלט, ער האט געוואלט א כפרה ער האט באקומען די כפרה. זאגט די גמרא אלא מעתה, טאמער דו גייסט דא מיט אזא סברה פון אנן סהדי, אז ווען איינער האט עס געגעבן ווייל ער האט געוואלט א כפרה און ער האט נישט קיין כפרה ממילא די גאנצע נתינה בטעות מען קען עס צוריקנעמען, איז אויב אזוי חטאת שמתו בעליה, תיפוק לחולין.

אמרי חטאת שמתו בעליה, זאגט די גמרא אמרי חטאת שמתו בעליה הלכתא גמירי לה, קענסט מיר נישט ברענגן קיין ראיה פון חטאת, דארטן דא הלכה למשה מסיני דלמיתה אזלא, און ממילא הגם בעצם איז דאך דא אנן סהדי, אבער ס'איז דא א הלכה למשה מסיני אז ס'גייט למיתה. פרעגט דער חזון איש וואס מיינט הלכה למשה מסיני ס'גייט צו מיתה? הלכה למשה מסיני איז אז א חטאת שמתו בעליה גייט צו מיתה, אבער אונז טענה'ן מיר דאך אז ס'איז נישט קיין חטאת, ווייל די גאנצע הפרשה איז געווען בטעות, ממילא אדעתא דהכי וואלט ער נישט מפריש געווען און דאס איז נישט קיין חטאת, איז דאס נישט למיתה. זאגט דער חזון איש, ס'איז דא הלכה למשה מסיני איינמאל מ'האט מפריש געווען א חטאת, די חטאת מוז ווערן טויט, אדער דורך שחיטה אדער דורך מיתה, דאס איז די הלכה למשה מסיני. ממילא אפילו ס'איז אנן סהדי אז איינער וויל נישט מאכן די קרבן אויף ווי ווייט ס'גייט נישט נקרב ווערן, איז ס'א מתנה על מה שכתוב בתורה, ווייל די תורה האט געזאגט, ווען ווען מ'וואלט געמאכט א תנאי בפירוש, כ'בין מפריש דא די חטאת, אבער טאמער ער גייט שטארבן און ס'וועט נישט זיין קיין הקרבה, וויל ער נישט די הפרשה, דאס קענסטו נישט טון, ווייל די תורה איז די הלכה למשה מסיני, איינמאל מ'איז מפריש א חטאת איז דאס למיתה אזלא, אדער לשחיטה אדער למיתה, קענסטו נישט מאכן קיין תנאי, איז אפילו ס'איז דא אנן סהדי העלפט עס נישט ווייל ס'א מתנה על מה שכתוב בתורה. אזוי לערנט דער חזון איש. פרעגט די גמרא אלא מעתה אשם שמתו בעליו ליפוק לחולין, דאדעתא דהכי לא אפרשיה, די הלכה איז דאך א אשם שמתו בעליו, איז ירעה עד שיסתאב, מען פארקויפט עס, און מען קויפט מיט די געלט קרבנות פאר קיץ המזבח, פארוואס? ער האט דאך נאר מפריש געווען די אשם אדעתא מען גייט עס מקריב זיין, אויף ווי ווייט מען גייט עס נישט מקריב זיין האט נישט די כפרה, וואלט ער עס נישט מקריב געווען זאל עס ארויסגיין לחולין, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ, אשם נמי הלכתא גמירי לה, אין די הלכה למשה מסיני איז געשטאנען כל שבחטאת מתה, יעדע פאל ווי א קרבן חטאת איז מתה, למשל ווען ס'איז מתו בעליה איז אשם איז רועה, די זעלבע תירוץ. פרעגט די גמרא אבער ווייטער טאמער מען גייט מיט אזא אומדנא אלא מעטה יבמה שנפלה לפני מוכה שחין, תיפוק בלא חליצה, א פרוי האט חתונה געהאט מיט א מאן, די מאן איז געשטארבען אן קיין קינדער, און ער האט א ברודער, פאלט זי ליבום, דער ברודער איז א מוכה שחין, ער זעט אויס געוואלדיג מיאוס, און זי וויל נישט חתונה האבן מיט אים. איז לכאורה זאל זי ווערן פטור אפילו אן א חליצה, די גאנצע זיקה זאל זיין פוקע, פארוואס? ווייל אדעתא דהכי וואלט זי קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט אים, אויף ווי ווייט דאס וועט גורם זיין זי וועט פאלן ליבום פאר א מוכה שחין. זאגט די גמרא ניין, דארט איז נישט דא די אנן סהדי, התם פונקט פארקערט, אנן סהדי דמינח ניחא לה בכל דהו, און דארטן האב איך אנן סהדי אז זי איז מסכים נתקדש ווערן צו די אריגינעלע בעל וואס ער איז א געזונטע פיינע מענטש, אפילו אויפן צד ספק אז ס'קען זיין ער וועט שטארבן און זי וועט פאלן ליבום צו די ברודער. פארוואס? ווייל ס'איז דאך די באקאנטע יסוד פון ריש לקיש דאמר ריש לקיש טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, א פרוי וויל אייביג וואוינען צוזאמען מיט נאך איינער, און ממילא אשה בכל דהו ניחא לה, איז זי זיך מסכים אריינצולייגן דא אין די שידוך אפילו אויפן צד ס'וועט אויסקומען אז ס'איז דא א מוכה שחין, פאר איר איז כדאי אייביג צו האבן א מאן, ממילא איז דא נישט דא די אנן סהדי.